היינטיגע פרשה לערנען אונז תולדות עשיו, אזוי ווי עס שטייט אין די תורה תולדות פון אברהם, תולדות פון ישמעאל, תולדות פון קטורה, תולדות פון אדם עד נח, תולדות נח עד אברהם, ס'איז דא ליסטעס פון קינדער, ליסטעס, פארשידענע סארט ליסטעס, באמת תולדות יעקב, עס גייט זיין די נעקסטע פרשה תולדות יעקב, אבער באמת די ליסטע פון תולדות יעקב שטייט נישט דארט, נאר שטייט שוין פריער, בני יעקב, ס'איז אינטערעסאנט, רש"י זאגט אז די תולדות פון יעקב שטייט נאך תולדות עשיו, שטייט נישט די מעשה, סאו בעצם ס'איז צוויי אנדערע זאכן, מעשיות פון עשיו שטייט טאקע נישט, אבער די ליסטע פון בני יעקב איז טאקע געשטאנען פארדעם, יעצט ביי ישמעאל האט מען עס אויך געזען עפעס אזא סארט זאך, די ליסטע פון תולדות ישמעאל, נאכדעם יצחק מיט זיינע קינדער שטייען עקסטער, יצחק'ס קינדער איז נישט קיין גאנצע ליסט, די קינד ליסט איז בעצם די קינדער פון יעקב, ס'האט גענומען נאך א דור ס'זאל קומען אזא גרויסע ריבוי, סא, ס'איז א זאך וואס מ'דארף טראכטן די סדר פון די תולדות און די סארט תולדות און קינדער וואס איז דא. על כל פנים איז דאס דא אלה תולדות עשיו, ס'איז אויך פון די פרשה סוף פרשת וישלח, די עולם לערנט עס כמעט קיינמאל נישט, נישט מדייק אין דעם צופיל, די מקובלים ווייסן צו זאגן אז ס'דא אסאך סודות אין די מלכים אשר מלכו בארץ אדום, אבער לעולם איז דאך נאר איינס פון זיבן פרשיות וואס זענען דא, דאס איז דא זיבן אנדערע ליסטעס וואס שטייט דא וועגן עשיו וואס זענען א חלק פון תולדות עשיו, מען דארף יעדע איינס פארשטיין א חלק פון זיי שטייט אפשר די זעלבע אינפארמעישן לייגט צו אלעס לייגט צו אביסל ס'נעמט אראפ אביסל מ'דארף פארשטיין יעדע איינע פון זיי ס'דא אסאך פרטים אין די מפרשים וואס מען קען מעיין זיין לאמיר זאגן פשוט א ליסטע פון די זיבן ליסטעס וואס זענען דא דא ערשטע ליסטע שטייט ואלה תולדות עשיו הוא אדום עשיו איז אדום און די ליסטע איז בעצם וואס איז שוין געווען לכאורה אין ארץ כנען יא מיר ווייסן די ליסט שוין האמיר שוין געלערנט די עצם די אינפארמאציע פריער אבער עס מאכט א ליסט עשיו האט געהאט דריי ווייבער עדה בת החתי, אהליבמה וואס איז געווען די חוי, שפעטער האט גענומען בשמת בת ישמעאל, אזוי ווי מיר האבן געלערנט ווייל ער האט נישט געוואלט נישט געוואלט נעמען געזען אז רעות בנות כנען, און זיי האבן זייערע קינדער א ליסטע עד עדה האט געהאט א זון אליפז, בשמת רעואל, אהליבמה האט געהאט דריי קינדער יעוש יעלם און קורח. דאס איז בני עשיו אשר ילדו לו בארץ כנען די ערשטע ליסטע, נאכדעם. שטייט די מעשה אז עשו האט גענומען זיינע ווייבער און קינדער און טעכטער און נפשות ביתו און מקנהו בהמתו ואת כל קנינו און געגאנגען אל ארץ, וואס ווי ליינט מען די פסוק אל ארץ אפשר פעלט א ווארט ווי אל ארץ אדום אדער אל ארץ געגאנגען ערגעץ פארן באשר ימצא און ער האט געטראפן שטייט פארוואס כי היה רכושם רב די זעלבע לשון וואס שטייט ביי לוט זייער אינטערעסאנט ווייל לכאורה פריער האט מען שוין געזען אז עשו האט שוין געוואוינט אין סעיר אפשר דא מען קען זאגן תירוץ מען האט נישט געוואוינט דארט ממש נאר געהאט עפעס א חברה איך שלא יהיה וישב עשו בהר סעיר עשו הוא אדום נאכאמאל איבערגעחזרט אז עשו מיט אדום גייט זעהן ס'איז דא סעיר און אדום און עשיו זענען דריי נעמען אבער בעצם זענען אלע די זעלבע פאלק אדער אפשר איז שוין געווען אנדערע פעלקער וואס האבן געהייסט אדום מ'האט זיך אויסגעמישט מיט זיי ס'אלע זאכן וואס מ'דארף טראכטן דא א צווייטע ליסט תולדות עשיו אבי אדום בהר סעיר נישט בכנען נאר בהר סעיר און נאכאמאל תולדות שמות בני עשיו אבער איז נאכאמאל מער א מפורט'דיגע ליסט פון די דריי ווייבער פון עשיו עדה וואס האט געהאט אליפז בשמת האט געהאט רעואל און

פיר קינדער אינטערעסאנט אז עס שטייט נישט פריער אין די ליסט עפעס א צומישט ס'איז נישט קלאר די ליסט עפעס צומישט לכאורה שטייט אליפז און רעואל שטייט פריער און דא שטייט נאכאמאל בני אהליבמה פיר קינדער יעוש יעלם קרח האט שוין געזען די פריערדיגע פרק די די דריי קינדער פון אהליבמה אינטערעסאנט עס שטייט בת צבעון ענה איז לכאורה געווען איר טאטע וואס שטייט בת אפשר איז עס געווען איר מאמע ווי אזוי קען זיין. דאס איז די צווייטע ליסט על כל פנים פון תולדות עשיו. דריטע ליסט איז אלופי עשיו. אלופי עשיו איז טייטש אפשר די שרים, די מנהיגים, די גרופעס וואס איז געווען פון עשיו. ס'איז דא פון אליפז א ליסט פון אלופים, פון רעואל א ליסט פון אלופים, און פון אהליבמה א ליסט פון אלופים, אלע דריי עיקר אזוי ווי שבטים פון עשיו האבן געהאט יעדע איינע אלופים לפי דרכם לפי מינם. נאכדעם איז דא א נייע ליסט פון בני שעיר החורי, די שעיר החורי האט נישט גארנישט מיט עשו, ס'איז געווען שעיר, געווען פון חורי, איז יושבי הארץ, געווען יושבי הארץ, וועלכע ארץ? ארץ שעיר, ארץ אדום, דארט ווי עשו האט לכאורה איבערגענומען שפעטער, האט ער געוואוינט קודם, אדער זיי האבן זיך חתונה געהאט צוזאמען איינער מיט די אנדערע און זיך און זיך אויסגעמישט. על כל פנים האבן אונז א ליסט פון זיבן קינדער פון שעיר, און זייערע אייניקלעך יעדע איינע פון זיי. נאכדעם איז דא נאך א ליסט וואס איז אלופי החורי, אזוי ווי עס איז געווען תולדות עשו און אלופי עשו איז דא אלופי החורי. דאס זענען דאס נאך א וואס וואטעווער אלופי מיינט האבן די חורי אויך געהאט אלופים און ס'שטייט ווער זיי זענען געווען. נאכדעם איז דא נאך א זעקסטע ליסט, אזוי דאס איז די ליסט פון מלכים אשר מלכו בארץ אדום, דאס זענען, שטייט נישט קלאר צו עס זענען אייניקלעך פון עשו, פון וואו זענען געקומען די, א ליסט פון זיבן מלכים, אכט מלכים פעימעסלי, און יעדע איינס שטייט וימלוך וימת, נישט ס'איז נישט קיין קינד איינער פון די צווייטע, יא שטייט יעדע איינס א צווייטע טאטע, א צווייטע עיר, נישט אלע שטייט די עיר, נישט אלע שטייט די טאטע, אבער על כל פנים נישט קיין ליסט פון זה בן זה, ס'איז א אנדערע סארט ליסט, א ליסט פון מלכים אשר מלכו בארץ אדום, ס'איז זייער ענליך פון די תקופת השופטים ביי אונז, יעדער איינער געהאט זיין אייגענע שטאט און אייגענע שלשלת, נישט קיין המשך, נאכדעם איז דא נאך א ליסט פון אלופי עשו, ס'דא א ליסט פון צוועלף מיין איך אלופי עשו, דאס איז נאך א נאך א ליסט וואס איז אפשר נישט די זעלבע פון די פריערדיגע ליסט, דאס איז א זיבעטע ליסט.